געפלאצט דער דאך איז געווארן גלייך א פארבינדונג מיטן הימל, דאך האט ניט מפסיק געווען דורך וואס מען האט געזאגט הלל, און וואס פאר א מעמד ומצב דעמאלט געווען מצרים ווי גערעדט פריער אז תורה איז מעיד אז עבד אחד קען ניט אנטלויפן פון מצרים וואס אידן האבן דערפון געוואוסט, אף על פי כן איז מען געשטאנען אין א מעמד ומצב פון חירות. און אָט אָ דעמאָלט, אַז משה רבינו האָט גערעדט מיט פַּרעה און האָט מיט אים גערעדט בחרי אף, איז נאָכדערוף פַּרעה נאָכגעלאָפן, נאָך זייענדיק פַּרעה מלך מצרים, קודם שהגיע הקץ, זוכן בחצות לילה וואו געפינט זיך משה און וואו געפינען זיך אידן. יצאו ממצרים, ביום ווי די גמרא זאָגט אין ברכות בעצם היום הזה. ווי מען זאגט אין מכילתא רשי ברענגט אראפ אז עס איז געקומען דער קץ לא עיכבם המקום כהרף עין, וואס דערפון איז די הוכחה אז דער קץ האט געווען בעצם היום הזה לפני זה איז געווען גלות, אבער אין גלות זענען זיי געשטאנען ביד רמה און זענען געווען במיטב הארץ, ובטלה עבודה מאבותינו בראש השנה.

און די מדרשי רזל האבן מיר קובע אין תורה געווען איז די טענה געווען די טענה אמיתית, נישט די טענה איז געווען היתכן ס'איז אן אכזריות שפארן א תינוק במקום לבנה אין די חומה, לכאורה א געוואלדיגע טענה. אז יענער איז דאך נישט געזונט דערפאר דארף ער נעמען דמם של בני ישראל. מיט דער טענה האבן משה רבינו און אידן געקומען צו דעם אייבערשטן. בשעת מען רעדט אבער מיט א גוי, מען בעט נישט ביי אים קיין חסדים, מען רעדט בדיפלאמאטישע וועג דרכי נועם דרכי שלום, אבער וואס איז דער נוסח די הוראה אין תורה, מען קומט צו גיין אין יו ען, מען קומט צו גיין וואו ס'זאל נישט זיין, די התחלה איז אז השם אלוקי העברים שלחני אליך. און דערנאך בשעת ער זאגט צו אים שלח את עמי זאגט ער גלייך דעם המשך, ויעבדוני, דער אייבערשטער וויל אז תעבדון את האלקים על ההר הזה, מוז א איד שטיין בהרחבה, במילא דארף זיין בהוציאך את העם הזה ממצרים.

צו אלע עניינים איז נאך אויך די שווערקייט פון פוסח על שתי הסעיפים ווי גערעדט כמה פעמים ס'איז דא א מאדנע סיפור אין תנך אז בשעת אידן זענען געשטאנען א מעמד ומצב פון נביאי הבעל און זיי זענען געווען חמש מאות איש און פון נביאי השם נשארתי אנכי לבדי ווי אליהו הנביא האט דעמאלט געזאגט דערפאר וואס דאס איז געווען די מאה נביאים איז געווען באהאלטן במילא מ'האט זיי נישט געזען און נישט געהערט. האט מיר האט אליהו הנביא געטענה'ט, ניט די טענה געווען הערט אויף דינען דעם מערן דעם בעל, די טענה געווען עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. לכאורה אינגאנצן ניט פארשטאנדיג, איז דאך אסאך בעסער ווי זאגן אז מער ניט ווי הבעל הוא אלוקים, רחמנא לצלן.

געגעסן שומן, נאר געגעסן שומן איז דאס ניט נאר א היתר, ער טוט א מצוה ונשמרתם לנפשותיכם. במילא אפילו ער ברענגען א קרבן איז ער נאך ניט חרטה געהאט, ער איז נאך ניט זיכער, אפשר איז ער גאר א צדיק, לכל הפחות ער זאל זען אז מ'איז אים מחייב שתי סלעים, אט דעמאלט פילט ער אלס א זיכערע זאך אז ער איז א חוטא, אז ניט וואלט ער לידי ספק אויך ניט געקומען. דער פוסחים על שתי הסעיפים, אט זאגט מען אזוי און דערנאך זאגט מען א פארקערטע זאך, און דערנאך זאגט מען גארנישט, און דערנאך זאגט מען און מ'איז מכחיש, דאס איז נאך ערגער פון נביאי הבעל. און דערנאך קומט צו דער אמת'ער טעם לדבר, אליהו הנביא האט געוואוסט אז מיט זאגן א אידן, אפילו צו אחאב און צו איזבל וכו', אויב זי האט זיך מגייר געווען כהלכה.

וואס אט דאס איז אויך בנוגע צו זמן חרותינו ווי גערעדט כמה פעמים אז אף על פי וואס מען געפינט זיך אין גלות בחשך כפול ומכופל איז אט דעמאלט מאנט ביי תורת אמת ביי א אידן אז ער זאל פילן אז דאס איז דער ענין פון ניסן חודש הגאולה און דאס איז הכנה מכשירי מצוה צו זמן חרותינו בפרט נאך נאך שבת הגדול פון למכה מצרים בבכוריהם

דערפאר מען דארף וויסן זיין אז משה רבינו האט געפרעגט באיזה זכות, האט מען אים גענטפערט בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלקים על ההר הזה.